פרייטאג וישב, מסכת מקוואות, פרק ט', דער גאנצער פרק רעדט זיך ארום פון דיני חציצה ביי א מענטש וואס וויל זיך טובל'ן, כלים וואס מען וויל טובל'ן, די כלל דערפון שרייבט דער בארטעניר אראפ שפעטער ביי משנה ג', ס'איז דא הלכה למשה מסיני אז אויב ס'איז דא א חציצה אויף רוב קערפער פונעם מענטש, און דער מענטש איז מקפיד דערויף, ער וויל עס אראפזען, איז עס חוצץ. דאס איז מן התורה. אויב ס'איז אויף רוב קערפער און דער מענטש איז נישט מקפיד דערויף, איז עס אויכעט מדרבנן חוצץ, א גזירה אטו רובו וואס ער איז מקפיד. אויב ס'איז אויף א מיעוט קערפער און דער מענטש איז מקפיד דערויף, איז עס אויכעט אסור דרבנן אלס א גזירה אטו רובו המקפיד. אויב ס'איז אויף א מיעוט פונעם קערפער און די מענטש איז נישט מקפיד, דעמאלטס איז עס בכלל נישט חוצץ אפילו מדרבנן. רש"י לערנט אז די כלל איז געזאגט געווארן נאר ביי האר, אבער אויף לייב, אויף פלייש, איז אפילו א מיעוט שאינו מקפיד אויכעט חוצץ, און ס'איז דא ראשונים וואס קריגן אויף דעם. זאגט די משנה א' אלו חוצצין באדם, די זאכן מאכן א חציצה ביי א מענטש, חוטי צמר, פעדעמער פון וואל, אז מען פלעכט זיך די האר מיט דעם, וחוטי פשתן, פעדעמער פון לען, והרצועות, לעדערנע בענדלעך שבראשי הבנות, די טעכטער פלעגן צאמבינדן די האר מיט אזעלכע בענדלעך, דאס מאכט א חציצה, ס'לאזט נישט אריין די וואסער, און אז מען וויל זיך טובל'ען דארף מען דאס אראפנעמען. רבי יהודה אומר, של צמר ושל שער אינם חוצצין, אויב ס'איז געמאכט די בענדלעך פון וואל אדער פון האר, איז עס נישט חוצץ, מפני שהמים באים בהם, די וואסער גייט יא אריין. די חכמים קריגן אויף רבי יהודה לגבי צמר, ביי שער זענען זיי מודה צו רבי יהודה אז האר לאזט אדורך וואסער, רבי יהודה זאגט נאר פאר די חכמים, פונקט ווי ביי שער זענט עטץ מודה צו מיר, זייטס אויך מודה ביי צמר, און די חכמים האבן נישט מודה געווען צו אים, שמועסט די בארטעניר אויס אז דאס איז נאר בענדלעך אויף די האר, וואס דאס טוט מען מאכן זייער פעסט און ס'לאזט נישט אריין קיין וואסער, אויב מ'זאל האבן אזא מין דינע בענדל אויף די האלז, דאס קען מען דאך נישט מאכן צו פעסט ווייל מ'קען זיך דערשטיקן, איז עס נישט קיין חציצה און מ'קען זיך אזוי טובל'ן, אויב ס'איז א ברייטע בענדל, מער אזא ברייטערע פאס, וואס מען האלט אויפן האלז, דאס קען דאך יא זיין שטייף און פעסט, און דאס קען יא זיין א חציצה. משנה ב'. גייט ער ווייטער אויסרעכענען חציצות ביי מענטשן. קלקי הלב, ס'מאכט זיך אז די האר אקעגן איבער דעם הארץ איז פארקניפט א מענטש האט אסאך געשוויצט, ס'ווערט אזוי פארקלעבט די האר, און ס'מישט זיך דארט אריין שמוץ און אפגעריסענע האר, די אלע זאכן הייסן א חציצה, סיי ביי מענער סיי ביי פרויען, והזקן, די זעלבע זאך אויב ס'מאכט זיך אז די בארד איז פארקניפט, און ס'איז דא דארטן שווייס און אנדערע זאכן, ובית הסתרים באשה, בית הסתרים איז א חציצה נאר ביי א פרוי, און אויכעט נאר ביי א פארהייראטע פרוי, וואס זי איז מקפיד שלא תתגנה על בעלה, א אשה פנויה איז עס נישט קיין חציצה, און ביי א מאן, עמיר אויך זען שפעטער אין די משנה'ס, אז ס'איז נישט קיין חציצה. לפלוף שחוץ לעין, אזא שמוצעלע פון די אויג, אויב ס'איז אינדרויסן פונעם אויג, איז עס א חציצה סיי אויב ס'איז פייכט און סיי אויב ס'איז אויסגעטריקנט, מ'עט שפעטער זעהן אז אויב ס'איז אין די אויג ווענדט זיך צו ס'איז פייכט אדער טרוקן, וגלד שחוץ למכה, ס'מאכט זיך אזא אייטער וואס קומט ארויס פון א וואונד, אויב ס'איז אביסל אהינציר פון די מכה, ס'איז נישט ממש אויף די עפענונג פון די מכה, איז דער מענטש מקפיד דערויף, ממילא הייסט עס א חציצה. אויב ס'איז פארטריקנט פארשטייט זיך, והרטיה שעליה, אויכעט די שמירעכץ, א מענטש האט ארויפגעלייגט א זאלבע אויף א מכה, דאס איז אויכעט א חציצה, ושרף היבש, שרף איז א א רינעדיגע זאך וואס קומט פון א בוים, שרף הנוטף מעצי הקטף, אויב ס'האט זיך אויסגעטריקנט אויף א מענטש הייסט עס א חציצה. וגלדי צואה שעל בשרו, ס'מאכט זיך אמאל א מענטש שוויצט אסאך, ס'ווערט אזוי ווי א הייטל, די שווייס ווערט אזוי פארהארטעוועט און אויסגעטריקנט, ס'ווערט אזוי ווי א גאנצע שאלעכץ אויפן מענטש, דעמאלס הייסט עס א חציצה, מ'רעדט נישט פון צואה ממש, ווייל צואה איז אפילו ווען ס'איז פייכט זענען אויך מענטשן מקפיד דערויף, ס'האט א שלעכטע ריח, דא רעדט מען פון סתם שמוץ, פארהארטעוועטע אויסגעטריקנטע שווייס. ובצק שתחת הציפורן, אונטער די נאגל מאכט זיך א שטיקל טייג, דאס איז אויכעט א חציצה. והמלמולין, ווען א מענטש רייבט זיך צוזאם ביידע הענט, אויב ער האט פארדעם עוסק געווען מיט עפעס א טייג אדער כדומה, ווערט אזעלכע שטיקעלעך, שמוצעלעך, ס'זעט אויס ווי גערשטעלעך, דאס הייסט מלמולין, און דאס אז ס'ליגט אויפן מענטש בשעת ער טובל'ט זיך איז עס אויכעט א חציצה.

רבי יוסי מטהר בשל יוצרין ומטמא בשל מרקה, רבי יוסי זאגט אויב ס'איז געווענליכע ליים פון די טעפערס איז עס טהור, נאר טאמער זיי האבן אריינגעמישט דארט אויכעט ווייסעכעל פון א איי, וואס דעמאלטס רופט זיך עס אן מרקה, און די סדר פלעגט זיין אז מ'פלעגט אריינלייגן די ווייסעכעל ווייל דעמאלטס האט זיך עס זייער פעסט געהאלטן, אויב א כלי איז געווען צעבראכן אדער צעשפאלטן האט מען גענומען פון די ליים, אויסגעמישט מיט לובן ביצה און אזוי האט מען עס פארשמירט און אזוי האט זיך עס בעסער געהאלטן, דעמאלטס קלעבט עס זייער שטארק, דעמאלטס הייסט עס א חציצה. וגץ יוני וואס איז געשטאנען פריער אויסגערעכנט אין די משנה אלס איינער פון די ליימען וואס מאכן א חציצה, איז ער מסביר, אלו יתדות הדרכים, דאס הייסט נעגל אויף די וועגן, ווען א מענטש גייט אויפן וועג עס איז מאראסטיג, שפעטער ווען ס'ווערט פארהארטעוועט זעט עס אויס אזוי ווי נעגל, מ'קען נישט געהעריג שפאצירן דערויף, ס'איז הארט און שטעכעדיג, איז די גץ יוני, דאס איז די מאראסט וואס מאכט זיך אויף די וועגן, ווילאנג ס'איז פייכט הייסט עס גץ יוני, ווען ס'איז אויסגעטרוקנט הייסט עס יתדות הדרכים, און שאין טובלין בהן, מ'קען זיך נישט טובל'ען אין דעם, דאס הייסט אויב אין א מקווה איז געווען אזא מין ליים קען מען זיך נישט טובל'ען דארט, ולא מטבילין אותם, טאמער ס'איז געווען אנגעשמירט אויפן מענטש, אויפן קערפער, פון דעם מין ליים, קען מען זיך נישט אזוי טובל'ען. ושאר כל הטיט, אלע אנדערע סארטן ליים וואס איז נישט פון די דריי סארטן וואס די משנה האט אויסגערעכנט, מטבילין בו כשהוא לח, קען מען יא זיך טובל'ן אין דעם ווען ס'איז פייכט, ווי די ווי ס'איז שוין געשטאנען אין די פריערדיגע פרקים אז ס'איז דא געוויסע טיט, טיט הנרוק וואס ס'לאזט זיך אריבערגיסן פון איין כלי צום צווייטן, און טאמער ס'איז גענוג פייכט אז טאמער מ'זאל נעמען א שטעקן וועט עס אריינדרינגען און פון זיך אליין אראפשווימען, אין דער טיט דעמאלטס קען מען זיך טובל'ען אין דעם, ווען ס'ליגט אין א מקווה מעג מען זיך טובל'ען אין דעם. זאגט די משנה, ולא יטבול באבק שעל רגליו, א מענטש זאל זיך נישט טובל'ען לכתחילה מיט שטויב אויף די פיס. זאגט דער רמב"ם, בדיעבד אז א מענטש האט זיך געטובל'ט מיט שטויב אויף די פיס, הייסט עס יא א גוטע טבילה, און פאר דעם האט ער נישט אויסגערעכנט שטויב פון די פיס צווישן די אלע פריערדיגע זאכן וואס זענען א חציצה אפילו בדיעבד, ווייל דא איז עס נאר א לכתחילה, אבער בדיעבד אז מען האט זיך אזוי געטובל'ט איז עס כשר. זאגט די משנה, לא יטבול את הקומקמוס בפחמין, מען זאל נישט טובל'ען א כלי וואס מען נוצט אנצואווארעמען וואסער, ווילאנג ס'האט נאך די שווארצע וואס ס'מאכט זיך אזוי פונעם פייער און פון די רויך און פון די קוילן וואס מען לייגט אריין, זאל מען עס נישט טובל'ען ווילאנג ס'האט נאך די שווארצקייט, אלא אם כן שפשף, נאר אויב מען האט עס אפגעריבן. זאגט די משנה אחרונה אז באמת קומט דא נישט אריין די הלכה, דא רעדט מען דאך נישט פון חציצות כלים, שפעטער הערשט, משנה ה' הייבט מען אן צו רעדן פון כלים, אבער ער ברענגט עס דא אהער ווייל די אויספיר פון די משנה אלא אם כן שפשף איז די זעלבע הלכה ווי ביי די פריערדיגע הלכה פון ולא יטבול באבק שעל רגליו, מען טאר זיך נישט טובל'ען מיט שטויב אויף די פיס, שטייט אבער אין תוספתא אז אויב מען האט אפגעריבען די שטויב איז גוט און מען קען זיך שוין אזוי טובל'ען, ממילא כאפט ער צאם אויכעט מיט די הלכה פון לא יטבול את הקומקמוס בפחמין, ווארום דארט האט עס די זעלבע הלכה אז אויב מען האט אביסל אפגעריבען די קוילען די שווארצקייט מעג מען עס שוין אזוי טובל'ען. משנה ג' אלו שאין חוצצין, די זאכען זענען נישט קיין חציצה ביי מענטשען, קלקי הראש, אויב ס'מאכט זיך ביי די האר פונעם קאפ אז ס'איז פארקניפט, אז ס'איז פארקלעבט און פון שוויץ איז עס געווארן אזוי אזוי איין שטיק, ובית השחי אדער ס'האט פאסירט די זעלבע זאך ביי די האר אונטערן ארעם, דאס איז ביי יעדן מענטש סיי ביי א מאן סיי ביי א פרוי איז עס נישט קיין חציצה, ובית הסתרים באיש ביי די בית הסתרים איז נאר נישט קיין חציצה ביי א מאן ווייל ביי א פרוי און ביי א פארהייראטע פרוי האט מען שוין געלערנט פריער אז דאס איז יא א חציצה. זאגט די משנה רבי אליעזר אומר אחד האיש ואחד האישה רבי אליעזר האט געהאלטן סיי ביי א מאן סיי ביי א פרוי כל המקפיד עליו חוצץ ושאין מקפיד עליו אין חוצץ טאמער דער מענטש וואס ער טובל'ט זיך יעצט איז מקפיד אויף די חציצה וואס ער האט ער וויל עס אראפ זעהן דעמאלטס הייסט עס א חציצה און אז ער איז נישט מקפיד דערויף הייסט עס נישט קיין חציצה אפילו ביי אנדערע מענטשן הייסט עס יא א חציצה דאס הייסט רבי אליעזר זאגט דו קענסט נישט מאכן א כלל אז בית הסתרים באישה איז אייביג א חציצה און באיש איז עס אייביג נישט קיין חציצה, איך קוק נישט אויף רוב וועלט, איך קוק אויף דער מענטש וואס טובל'ט זיך יעצט, אויב ביי דעם מענטש הייסט עס א הייסט דער מענטש איז מקפיד דערויף, ער וויל עס ווען אראפנעמען, דעמאלטס הייסט עס א חציצה, און אז ער וויל עס און ער קען עס באשטיין צו לאזן, הייסט עס נישט קיין חציצה. אזוי לערנט די משנה אחרונה. פון תוספות יום טוב און מלאכת שלמה איז משמע אז רבי אליעזר אומר אחד האיש ואחד האישה דא ענדיגט זיך די ווערטער פון רבי אליעזר, דאס וואס די משנה פירט אויס כל המקפיד עליו חוצץ ושאין מקפיד עליו אין חוצץ, דאס איז א כלל וואס איז גילטיג אויכעט לויטן תנא קמא, אז דאס איז די כלל פון גאנץ דיני חציצה, ס'ווענדט זיך צו מ'איז מקפיד דערויף צו נישט, און הגם סוף פרק שטייט נאכאמאל זה הכלל כל המקפיד עליו חוצץ ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ, זאגן זיי אז דארטן רעדט מען ביי כלים, וואס די לעצטע צוויי משניות רעדן פון כלים, שטעלט ער אראפ די כלל ביי כלים אזוי, און דא ווי מען רעדט פון מענטשן, חציצות וואס זענען חוצץ ביי מענטשן, זאגט ער אויך איז דא דעם כלל באזונדער פון כל המקפיד עליו חוצץ, שאין מקפיד עליו אין חוצץ. משנה ד', רעכנט ער ווייטער אויס פארשידענע זאכן וואס זענען נישט חוצץ ביי א מענטש, לפלוף שבעין, אזא שמיצל וואס מאכט זיך און ס'ליגט נאך אינעם אויג, ווילאנג ס'איז נישט טרוקן קען דער מענטש באשטיין אז ס'זאל דארטן זיין, ס'שטערט אים נישט, און געווענליך ווילאנג ס'ליגט אינעם אויג האלט זיך עס פייכט ווייל די טרערן, די פליסיגקייט פונעם אויג לאזט עס נישט פארהארטעוועט ווערן, ממילא איז עס נישט קיין חציצה. וגלד שעל המכה, ס'מאכט זיך אזא אייטער וואס איז אויפן מכה, און געווענליך איז עס נאך פייכט, פאר ס'ווערט פארטריקענט איז עס נאכנישט קיין חציצה, ושרף הלח, ס'מאכט זיך אז די מענטש איז געווארן אנגעשמירט מיט א פליסיגקייט וואס קומט פון א בוים, אבער ס'איז נאכנישט אויסגעטריקענט, ס'איז נאך פייכט און דאס שטערט אים נישט, ולכלוכי צואה שעל בשרו, ס'איז נאך מלוכלך, ס'איז נאך פייכט, ס'איז נאך נאס, אפילו ס'איז שווייס, ווי מען האט פריער מסביר געווען ביי גלדי צואה אז דאס איז נישט צואה וואס מען רופט אן געווענליך צואה נאר דאס איז שווייס וואס פארזאמלט זיך און ס'ווערט אזוי פארהארט אבער דא רעדט מען ווילאנג ס'איז נאך פליסיג שטערט אים עס נישט. וצואה שתחת הציפורן די זעלבע זאך שמוץ אונטער די נאגל רעדט מען אויכעט פון פליסיגע שמוץ אזוי איז תוספות מסביר אז דאס איז די חילוק פארוואס די אלע זאכן זענען נישט קיין חציצה און פריער אין משנה ב' האט מען אויך אויסגערעכנט די אלע זאכן זענען חציצה ווייל דארטן רעדט מען ווען ס'איז אויסגעטרוקנט און דא רעדט מען ווען ס'איז נאך פליסיג וציפורן המדולדלת, א נאגל וואס איז שוין האלב אראפגעקומען, עס איז הענגט, דאס איז אויכעט נישט קיין חציצה, זאגט די משנה כשות של קטן, ס'מאכט זיך אמאל א קליין קינד אז ער האט גאר אסאך האר, מען רופט עס מילך האר, איז דאס איז אויכעט נישט קיין חציצה, זאגט ער יעצט נאך הלכות מיט די מילך האר, לא טמא ולא מטמא. מען קען נישט טמא ווערן דורך דעם, טאמער א טומאה האט צוגערירט צו די האר און ס'האט נישט צוגערירט צום קינד ווערט די קינד נישט טמא, און טאמער די קינד איז געווען א אב הטומאה און א צווייטער מענטש האט צוגערירט צו די האר ווערט ער אויכעט נישט טמא דורך דעם. קרום שעל המכה, טמא ומטמא, א הייטל וואס איז אויף א מכה, ס'האט זיך פארהארטעוועט א הויט אויף א מכה, איז יא טמא און מטמא דאס הייסט אזוי ווי די קערפער פון די מענטש, און טאמער א טומאה האט צוגערירט צו דעם קרום ווערט דער מענטש טמא, און טאמער דער מענטש איז געווען טמא און א צווייטער מענטש האט צוגערירט צו דער קרום שעל המכה ווערט יענער אויכעט טמא, זאגט שוין דער רמב"ם, באמת דא רעדט מען נישט פון דיני טומאה וטהרה, אבער וויבאלד מען האט שוין גערעדט פון גלד שעל המכה וואס דאס איז א הייטל אויכעט וואס מאכט זיך אויף א מכה, האט ער שוין אהער געברענגט אויך די הלכה פון א קרום שעל המכה לגבי טומאה וטהרה. משנה ה. אלו חוצצים בכלים, די זאכן זענען א חציצה ביי כלים, הזפת פעך, והמור דאס איז אויכעט א מין שרף וואס קומט פון א בוים און ס'קלעבט זיך זייער שטארק אן, בכלי זכוכית ביי גלאזערנע כלים איז עס א חציצה בין מבפנים בין מבחוץ סיי עס איז פון אינעווייניג פון די כלי סיי פון אינדרויסן. איז באמת, די גמרא אין מסכת שבת שטעלט זיך שוין, פארוואס האט כלי זכוכית בכלל א טהרה במקווה, כלי זכוכית האט א דין ווי כלי חרס געווענליך און מ'קען עס נישט טובל'ען, און די גמרא ענטפערט אז מ'רעדט דא וואס האט באקומען א לאך, ס'האט פארלוירן דעם דין פון כלי חרס, נאר ביי דעם דער מענטש האט עס אנגעפילט דעם לאך מיט בליי, און אזוי האט עס באקומען א דין פון א כלי מתכות ווייל די גאנצע דבר המעמד פון די כלי איז בליי, ממילא קען מען עס טובל'ן, אבער וויבאלד א מענטש איז זייער מקפיד ביי כלי זכוכית, איז אויב ס'האט א פלעק סיי פון אינעווייניג סיי פון אינדרויסן הייסט עס א חציצה, אבער נאר פון זפת ומור, ווייל זפת ומור איז א זאך וואס קומט נישט אראפ אזוי גרינג אפילו פון א כלי זכוכית, אנדערע מיני פלעקן פון ליים וכדומה וויבאלד כלי זכוכית איז זייער א גלאטע גליטשעדיגע מין כלי גייט עס גרינגער אראפ. אזוי זאגט רש"י מסכת שבת, פון סתם אליין וואס ס'גייט ארויף אויף א כלי זכוכית, דאס פאלט פון זיך אליין אראפ, אבער די פעך און די מור, דאס גייט שווער אראפ ממילא איז ער מקפיד. זאגט די משנה על השולחן, אויף א טיש אויב ס'האט זיך אנגעקלעבט, ועל הטבלה, דאס איז א ברעט וואס מען לייגט ארויף אויף א טיש צום עסן, ועל הדרגש, דאס איז א קליין בענקל צו א קליין בעטל, ווענדט זיך. על הנקיים, אויב ס'איז געווען א ריינע טיש, און יעדע פלעק זעט זיך אן, חוצצין, הייסט עס א חציצה ווייל דער מענטש וויל עס אראפנעמען, על הבלוסין, אויב ס'איז שוין געווען אינגאַנצן שמוציק, גייט אים שוין נישט אָן די פֿלעקן, אינן חוצצין, איז דער שמוץ, וואָס האָט זיך יעצט אַרויפֿגעקלעפּט, אויך נישט קיין חציצה. די זעלבע זאַך על מיטות בעל-הבית, אַ בעט פֿון אַ באַלעבאָס, וואָס ער פּרובירט ס'זאָל זיין זייער ריין, חוצץ, הייסט עס אַ חציצה, ועל של עני, אַזוי פֿון אַ אָרעמאַן, גייט אים נישט אָן אַזוי ווייט, ממילא איז עס אינו חוצץ. די זעלבע זאך על איכוף של בעל הבית, א לעדערנע זאטל פון א אייזל וואס א באלעבאס נוצט עס צום זיצן דערויף, חוצץ איז א פלעק דערויף, חוצץ, ווייל ער וויל דאך נישט אז ס'זאל זיין שמוציג, ועל של זקקין, אויב דאס נוצט מען ארויפצולייגן פעקלעך, גייט אים נישט אן אז ס'איז שמוציג, אינו חוצץ. ועל המרדעת, דאס איז א סחורה'נע זאטל, חוצץ הייסט עס א חציצה, זאגט די ברטנורא נאר אויב ס'איז דורך און דורך, די פלעק גייט פון איין זייט צום צווייטן, ווי מיר זעהן שפעטער אז ביי די בגדי עם הארצים, כדי א פלעק זאל הייסן א פלעק, מוז עס האבן אדורכגעגאנגען אויף ביידע זייטן, און א מרדעת איז גארנישט בעסער ווי א בגד פון אן עם הארץ. ר' שמעון בן גמליאל אומר, אויב ס'האט א גרויסע פלעק איז עס טאקע א חציצה, עד כאיסר האיטלקי, ביז ווען ס'האט דעם שיעור פון א איסר האיטלקי, אויב ס'איז ווייניגער ווי די שיעור פון א איסר האיטלקי איז עס שוין נישט גענוג חשוב אז דער מענטש זאל מקפיד זיין אויף דעם און ס'הייסט נישט קיין חציצה, תנא קמא גיבט אבער נישט קיין שיעור, תנא קמא קריגט זיך און ער האלט אפילו ביי ווייניגער ווי א איסר האיטלקי הייסט עס א חציצה. משנה ו'. על הבגדים, אויף וועש, מצד אחד, אויב די פלעק איז נאר אויף איין זייט, אינו חוצץ, איז עס נישט חוצץ, מענטשן זענען נישט מקפיד אויף דעם, משני צדדים, טאמער ס'איז דורך און דורך, חוצץ, הייסט עס א חציצה. ר' יהודה אומר משום ר' ישמעאל, אף מצד אחד, אויכעט, אויב ס'איז נאר פלעקיג אויף איין זייט, הייסט עס שוין א חציצה. ר' יוסי אומר ס'ווענדט זיך וואסערע מין מענטש ער איז, של בנאים, פון א תלמיד חכם, וואס ער טוט בויען די וועלט, פאר דעם הייסט ער בנאים, מצד אחד, אז אפילו פון איין זייט הייסט עס א חציצה, ווייל א תלמיד חכם, שנמצא רבב על בגדו חייב מיתה, ממילא זיי דארפן זייער מקפיד זיין אויף פלעקן, אפילו איין פלעק הייסט שוין ביי אים א חציצה. ושל בור, פון א ליידיגגייער, א בור איז נאך א שוואכערע מדריגה אפילו פון אן עם הארץ, עם הארץ ווערט ער אנגערופן ווייל ער איז כאטשיג עוסק בישובו של עולם, א בור גייט אים גארנישט אן. א בור איז די הלכה משני צדדין, אויב ס'איז א פלעק פון ביידע זייטן איז אפילו ביי אים אויך א חציצה. משנה ז' מטפחת של זפתין, אזא שירצל וואס די מענטשן וואס זענען עוסק מיט פעך, צי זיי טוען אנשמירן פעסער מיט פעך, צי זיי טוען אויסארבעטן, זיי מאכן די פעך, זיי האבן עס אן אז זייערע וועש זאלן נישט שמוציג ווערן, ושל יוצרין, די טעפער האבן אויכעט אזא שירצל אנגעטון, ושל מפסלי אילנות, מענטשן וואס נעמען אראפ פסולת פון די ביימער, אדער טוען זיי אפהאקן ביימער, אין חוצצין, אפילו עס איז שמוציג אינגאנצן, עס איז פארשמירט פון פעך און עס איז פארשמירט פון די שרף פון די ביימער, דאס איז נישט קיין חציצה, ווייל די מענטשן שעמען זיך נישט מיט דעם, דאס איז זייער ארבעט, און זיי זענען נישט מקפיד אז עס זאל זיין ריין. רבי יהודה אומר אף של קייצין כיוצא בהן, אויך מענטשן וואס טוען אויסטרוקענען פירות אין פעלד, נאך א פשט זיי טוען צאמנעמען דערנער, טוען זיי דאך אויך אן אזא שירצל, אז זיי זאלן נישט ווערן שמוציג, אדער ס'זאל נישט ווערן צעריסן זייערע בגדים פון די אלע דערנער מיט וואס זיי זענען עוסק, הייסט עס נישט קיין חציצה. איז די משנה אחרונה מסביר, אז רבי יהודה האט געהאלטן, מה דאך, ס'גייט אים נישט אן אויב די מטפחת וואס ער נוצט ווען ער נעמט ארויס די דערנער באקומט א לאך כל שכן אז ס'גייט אים נישט אן א שמיצל. תנא קמא האט אבער נישט אויסגערעכנט של קייצין, ווייל ער האט געהאלטן אז אין הכי נמי א לאכל גייט אים נישט אן אויב ס'וועט זיך מאכן אין דעם האנטוכ'ל, אבער א פלעק אז ס'וועט זיך מאכן וועט אים יא אנגיין. פירט די משנה אויס זה הכלל, כל המקפיד עליו חוצץ, ושאינו מקפיד עליו אינו חוצץ. האבן שוין אויסגערעדט אז די תוס' יום טוב זאגט, הגם אין סוף משנה ג' איז שוין געשטאנען די זעלבע כלל, דארט האט מען גערעדט לגבי מענטשן, אלע חציצות פון מענטשן איז דאס די כלל, און דא רעדט מען אויך לגבי כלים. זאגט די גמרא אין מסכת נדה דף י ג עמוד ב', אמר אביי, רוכבי גמלים, מענטשן וואס רייטן אויף קעמלען, אסורין לאכול בתרומה, מען טאר נישט עסן קיין תרומה, ווי רש י זאגט, אבריהם מתחממין בבשר הגמל און מוציאין זרע. תוס' שטעלט זיך שוין, שמואל האט דאך געזאגט, כל שכבת זרע שאין כל גופו מרגיש אינו מטמא, ענפערט תוס' ס'קען זיין אז ער האט יא מרגיש געווען כל גופו ולאו אדעתיה, ער איז פארנומען צו רייטן אויפן אייזל אויפן קעמל און ער כאפט אפילו נישט. די תוספות הראש זאגט אבער אז נאר אינמיטן רייטן אויפן קעמל דעמאלטס טאר מען נישט עסן תרומה, ווייל איך האב מורא שמא יראה קרי בעוד התרומה בפיו, ער וועט נאך האלטן דעם תרומה אין מויל און ער וועט זען קרי, אבער אין הכי נמי ווען ער איז אראפגעקומען שוין פונעם קעמל מעג ער עסן תרומה, איך האב נישט מורא אז ער האט געזען אינמיטן פארן און ער האט פארגעסן, טאקע וועגן דעם ווייל כל שכבת זרע שאין גופו מרגיש בה איז נישט מטמא. תניא נמי הכי. רוכבי גמלים, די וואס רייטן אויף קעמלען, כולן רשעים, זענען אלע רשעים, הספנים, מענטשן וואס פארן מיט שיפן, כולם צדיקים, זיי זענען אלע צדיקים, ווי רש י מסביר, זיי וואוינען אין א מקום סכנה, זיי פארן אזויפיל אויף די ימ'ן, ממילא איז לבם לאביהם שבשמים. החמרים, די וואס פארן אויף אייזלען, מהן רשעים מהן צדיקים, א טייל פון זיי זענען רשעים און א טייל זענען צדיקים. איכא דאמרי אז ס'ווענדט זיך הא דמכף הא דלא מכף, ס'ווענדט זיך צו ער זיצט אויף א האלצערנעם זאטל אדער נישט, א האלצערנע זאטל אז מ'זיצט דערויף ווערט מען נישט נתחמם, און אז מ'זיצט אן א זאטל, די פלייש פונעם חמור, דאס טוט יא מחמם זיין. ביי גמלים, זאגט רש"י, איז די סדר אייביג געווען צו רייטן דערויף אן א זאטל, נאר מיט א מרדעת וואס א סחורה'נע זאטל, און דאס טוט מחמם זיין, און ביי א אייזל פלעגט זיין א סדר צו נעמען א האלצערנע זאטל וואס דאס טוט נישט מחמם. ואיכא דאמרי איז דא וואס זאגן אז ס'ווענדט זיך וויאזוי מ'זיצט דערויף, הא דמטרטין, אויב מ'לייגט איין פיס אויף די זייט און איין פיס אויף די אנדערע זייט אזוי ווי א וואגשאל, דעמאלטס איז מען א רשע, הא דלא מטרטין, אויב מ'לייגט ביידע פיס אויף די זעלבע זייט, אזוי ווי ס'איז די סדר ביי פרויען צו רייטן, און דעמאלטס איז עס נישט ווי א וואגשאל, אויף אזא פאל, דעמאלטס איז עס נישט מחמם און דעמאלטס איז מען א צדיק. זאגט דער זוהר הקדוש וקראת לשבת, מאי וקראת, וואס מיינט וקראת, וואס דארף מען רופן? דיזמין ליה, דאס מיינט איינלאדענען, מען דארף איינלאדענען דעם שבת, כמה דאת אמר מקרא קודש, כלומר זמינין, דארט מיינט עס אויכעט אנגעגרייט, כמה דמזמן אושפיזא לביתיה, פונקט ווי א מענטש וועט איינלאדענען א גאסט צו קומען צו אים אין שטוב, אזוי דארף מען איינלאדענען דעם שבת, ועל דא, וקראת לשבת עונג, דיזמין ליה, מען דארף אים לאדענען כמה דמזמן אושפיזא, אזוי ווי מען לאדענט א גאסט, וויאזוי לאדענט מען בפתורא מתקנא, מען גרייט אן דעם טיש, בביתא מתקנא כדקא יאות, מען רעכט צו דעם שטוב געהעריג ווי ס'פאסט, במיכלא ובמשתיא כדקא יאות, מען גרייט אן געהעריג צו עסן און צו טרינקען, יתיר על שאר יומין מער ווי סתם א טאג, און אזוי לאדענט מען דעם שבת. וקראת לשבת מיינט אויכעט מבעוד יום, אז מען דארף צולייגן מחול על הקודש. לקדוש השם מכובד, דא יום הכפורים, יום כיפור דארף מען אויך צולייגן מחול על הקודש, תרי דאינון חד, שבת און יום כיפור זענען צוויי זאכן וואס איז באמת איינס, אלע ביידע הייסן שבתון. וכבדתו מעשות דרכיך כמה דאוקימנא, דאס האט מען שוין איינגעזעצט אז די מלבושים פון שבת זאלן זיין אנדערש ווי אין די וואכן, דאס גאנג פון שבת דארף זיין אנדערש ווי אין די וואכן, ממצוא חפצך ודבר דבר, והא אוקמוה דאס האט מען אויך איינגעזעצט אז מען טאר נישט רעדן שבת אזוי ווי אין די וואכן. בגין דההיא מלה, די ווערטער וואס מען רעדט שבת סלקא דאס גייט ארויף, ואתער מלה דחול לעילא, אז מען רעדט א וואכענדיגע זאך אום שבת, טוט עס מעורר זיין וואכענדיגע זאכן אויבן. ממילא מאן דמזמן אושפיזא ביה בעי לאשתדלא ולא באחרא, אז איינער לאדענט א גאסט, דארף ער רעדן צום גאסט פונעם גאסט פון זיינע זאכן וואס זענען אים נוגע און נישט פון אנדערע זאכן, די זעלבע זאך אז מען לאדענט דעם שבת, דארף מען רעדן ביים טיש שבת'דיגע זאכן און נישט קיין וואכענדיגע זאכן. זאגט דער רמב ם אין הלכות שבת פרק ה, הדלקת נר בשבת אינה רשות, ס'איז נישט א רשות זאך, אז אם רצה מדליק ואם רצה אינו מדליק, אויב ער וויל צינדט מען אן און אנישט נישט, ולא מצוה, ס'איז ניטאמאל א מצוה שאינו חייב לרדוף אחריה, א מצוה מיינט א זאך וואס מען מוז נישט נאכלויפן דאס צו טון עד שיעשנה, כגון עירובי חצרות, עירובי חצרות איז אויכעט א מצוה, ווען מען מאכט עס טוט מען א מצוה, אבער מען מוז נישט נאכגיין צו מאכן עירובי חצרות, העכסטנס וועט מען נישט טראגן. או נטילת ידיים לאכילה איז אויך אזא זאך, ס'איז א גרויסע מצוה זיך צו וואשן צום עסן, אבער אז א מענטש וויל נישט דווקא עסן ברויט אדער פירות וואס מ'דארף זיך וואשן ווען מ'וויל עס עסן, קען אדורך גיין א לאנגע צייט וואס ער זאל זיך נישט וואשן. אלא זה חובה, אנצינדן לעכט לכבוד שבת, דאס איז א חוב, דאס איז א מצוה וואס מ'מוז נאכגיין דערויף. ואחד אנשים ואחד נשים חייבין להיות בבתיהן נר דלוק בשבת, די מצוה איז חל סיי אויף מענער סיי אויף פרויען, ס'מוז זיין א ברענעדיגע לעכט אין שטוב אין שבת, אפילו אין לו מה יאכל אפילו דער מענטש האט נישט וואס צו עסן, שואל על הפתחים דארף ער ארום גיין קלאפן אויף די טירן און בארגן ולוקח צו קויפן שמן אויל ומדליק און ער צינדט אן את הנר דעם לעכט, שזה בכלל עונג שבת, דאס איז א חלק פונעם עונג שבת. וחייב לברך קודם הדלקה, מען דארף מאכן א ברכה פארן צינדן, ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להדליק נר של שבת, כדרך שמברך על כל הדברים שהוא חייב בהם מדברי סופרים, פונקט ווי אויף יעדע אנדערע מצוה דרבנן מאכט מען א ברכה, און יע געווענליך א ברכה דארף זיין עובר לעשייתן, די זעלבע זאך דא דארף מען אויכעט מאכן א ברכה פארן צינדן. און מען דארף מאכן דעם ברכה וואס דער רמב ם שטעלט דא אראפ, איז דער רמא אין אורח חיים סימן רס ג סעיף ה ברענגט ער טאקע אראפ די שיטה אז מען דארף מאכן די ברכה פארן צינדן, אבער נאכדעם זאגט ער, יש מי שאומר אז מען דארף מאכן די ברכה נאכן צינדן, און ווי דער מגן אברהם איז מסביר, ווייל אויב מען מאכט שוין די ברכה טוט מען שוין מקבל שבת זיין, אז מען האט שוין מקבל שבת געווען טאר מען שוין נישט צינדן. זאגט די רמא, איי ס'דארף דאך זיין עובר לעשייתן, זאגט ער דא א עצה אז מ'צינדט אן די לעכט און מ'דעקט זיך צו די אויגן ביז נאך די ברכה, נאך די ברכה נעמט מען אראפ די הענט און ערשט דעמאלטס האט מען הנאה פונעם לעכט, קומט אויס אז מ'האט געמאכט די ברכה עובר לעשייתן און ער פירט אויס אז אזוי איז די מנהג. זאגט די רמב ם ווייטער, מותר להשתמש בנר של שבת והוא שלא יהא הדבר צריך עיון הרבה, מ'מעג זיך באנוצן מיט די שבת לעכט נאר מיט א זאך וואס מען דארף נישט צופיל מעיין זיין, אבל דבר שצריך לדקדק בראייתו, א זאך וואס מען דארף זייער גוט אריינקוקן, אסור להבחינו לאור הנר, טאר מען נישט מבחין זיין צו די ליכטיגקייט פונעם לעכט, גזירה שמא יטה, כ'האב מורא ער וועט גיין נייגן, ער וועט מאכן אז די אויל זאל גיין פליסן מער צום קנויט, און דאס איז א איסור פון הדלקה. דאס הייסט דער רמב ם ברענגט ארויס אז די שבת לעכט איז נישט אזוי ווי חנוכה לעכט וואס מען טאר זיך גארנישט באנוצן צו די ליכטיגקייט דערפון, דא מעג מען עסן די שבת'דיגע סעודה למשל צו די ליכטיגקייט פון די שבת לעכט, ס'איז נאר אנדערע זאכן וואס עס דארף האבן מער א עיון, וואס דאס טאר מען נישט טון וואס דער רמב ם וועט שפעטער אויסרעכענען די אלע זאכן. זאגט דער רמב"ם המדליק צריך להדליק מבעוד יום, מען דארף צינדן ווען ס'איז נאך טאג קודם שקיעת החמה פאר די זון גייט אונטער, ונשים, די פרויען, מצוות זענען באפוילן על דבר זה אויף די זאך יותר מן האנשים, מער ווי די מענער, לפי שהן מצויות בבתים, זיי געפינען זיך אין די שטובער, והן עסוקות במלאכת הבית, זיי זענען מער באשעפטיגט מיט די שטוב זאכן, דאס איז איין טעם, אין מדרש ווערט געברענגט נאך א טעם, ווייל חוה האט פארלאשן די ליכטיגקייט פון די וועלט, מיט דעם וואס זי האט געמאכט אדם הראשון זינדיגן, האט זיך פארטונקלט זיין נשמה, וואס אין זיין נשמה זענען געווען אנגעהאנגען אלע נשמות, און די נשמות ווערן אנגערופן נר, נר השם נשמת אדם, ממילא דארף זי אנצינדן די ליכטיגקייט פון די וועלט יעדן שבת. און דער מגן אברהם ברענגט טאקע פון די כתבי האר"י, אז הגם די מצוה פון צינדן ליגט אויף די פרוי, אבער דאס אנגרייטן די לעכט, דאס זאל דער מאן טון. זאגט דער רמב"ם ואף על פי כן, הגם ס'ליגט אויף די פרוי, צריך האיש להזהירם, ער דארף זיי אנזאגן דער מאן, ולבדוק אותן על כך, ער דארף אונטערזוכן צו זען צו מ'האט טאקע געצינדן, ולומר להן, ער דארף זאגן פאר די פרויען, ולאנשי ביתו און פאר די שטוב מענטשן, ערב שבת קודם שתחשך, הדליקו את הנר, צינדטס אן דעם לעכט. ספק חשיכה ונכנס השבת ספק לא נכנס, אויב ס'איז שוין א ספק צו די שבת איז אריינגעקומען צו נישט, ס'איז שוין בין השמשות, אין מדליקין, זאל מען נישט אנצינדן מער די שבת לעכט. מיט אים לערנט מען ווייטער אין ספר החרדים. זאגט ער, כתיב ס'שטייט א פסוק אין תהילים, אליך נשאתי את עיני, צו דיר באשעפער הייב איך אויף מיינע אויגן. וכתיב ס'שטייט א צווייטע פסוק אין תהילים, אליך ה' נפשי אשא, מיין זעהל טו איך דערהייבן צו דיר. וכתיב ס'שטייט א פסוק אין איכה, נשא לבבנו אל כפים, מען הייבט אויף די הארץ מיט די הענט. ורווח הממון יתייחס אל הכפיים, זאגט ער, הענט, דאס איז א רמז אויף די געלט וואס מען טוט פארדינען דורך די ארבעט פון די הענט שנאמר יגיע כפיך כי תאכל. לכן, וויבאלד אונז האמער אזויפיל פסוקים וואס מען דארף אלץ אויפהייבן צום אייבערשטן, בן אדם, מענטש, פרוש כפיך אל השם, שפרייט אויס דיינע הענט צום אייבערשטן,

ווי דער זון וואס א טאטע טראגט אים אויפן אקסל, ופוגע באנשים, ער טרעפט אן מענטשן אונטערוועגנס ושואל און פרעגט זיי, הראיתם את אבי האטס אפשר געזען מיין טאטן? איז דאך עס א שרעקליכע פארברעך, א שרעקליכע מרידה פון א קינד אקעגן א טאטע אז דער טאטע טראגט אים און ער פרעגט ווי איז דער טאטע? זאגט ער והרי הבורא יתברך נושא עולם, דער אייבערשטער טראגט דאך די גאנצע וועלט, און אז דער אייבערשטער טראגט די גאנצע וועלט, פארוואס פרעגסטו ווי איז דער אייבערשטער? ואתה בן אדם דו מענטש, מה לך עם העולם, וואס האסטו מיט די וועלט, לא תתבהל בראותם, ווער נישט דערשראקן ווען מענטשן קוקן אויף דיר, כי לא יועילוך זיי קענען דיר נישט העלפן ולא יזיקוך זיי קענען דיך נישט שעדיגן, אלא רצון בוראך הנושאך, נאר די ווילן פון דיין באשעפער וואס ער טראגט דיך, ער קען דיך העלפן, און ער קען דיר חלילה אפטון, ממילא זכרהו אים זאלסטו געדענקען, לא תפרידהו ממחשבתך תמיד, שייד אים קיינמאל נישט אפ פון דיינע געדאנקען. זאגט ער ווייטער, עיקר מכון השכינה בלב ישראל, די עיקר ווי די שכינה איז באזירט איז אין די הארץ פון א איד שנאמר ושכנתי בתוכם, וכן פירש רבי שמעון בן יחאי בפסוק, כי ה' אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, קרב הוא הלב, די מיטן פון די מענטש, שהוא באמצע מחניך שהם רמ"ח איבריך, סיפא דקרא, ולא יראה בך ערות דבר ושב מאחריך, די אייבערשטער זאל נישט זען ביי דיר א מיאוסע זאך און ער זאל זיך אוועקקערן פון דיר. הלכך, כשלא יקדש אבריו, טאמער א מענטש הייליגט נישט זיינע אברים, אפילו במותר להם, מען דארף הייליגן אפילו מיט זאכן וואס די תורה לאזט, מען דארף עס הייליגן במחשבה ודיבור און מעשה, און טאמער מען טוט דאס נישט, נמצא קומט אויס מחריב המקדש, ער טוט חלילה צעשטערן דעם בית המקדש דעם הייליגן פלאץ ווי די שכינה רוהט, ואוי וויי איז פאר איינער למחריב מקדשו של מלך בכל יום, א רחמנות אויף א מענטש וואס ער טוט יעדן טאג צעשטערן דעם בית המקדש פונעם מלך מלכי המלכים.